היינט איז מאנטאג ערב עשרה בטבת, יעצט עשרה בטבת איז איינע פון די שטרענגסטע און שווערסטע תעניתים וואס איז דא, ווען נישט דאס וואס די חזל האבן אזוי געמאכט אז ס'זאל נישט קענען געפאלן אום שבת, וואלט מען געמוזט פאסטן שבת, אזוי זאגט קלאר דער בית יוסף, ס'איז חרוב געווארן דאס בית המקדש, איז למעשה ביז יעצט ביי אלע תעניתים פלעג איך יעדן איינעם זאגן פרעג א דאקטער און נאכדעם א רב און וואס זיי וועלן פסק'ענען צו די מעגסט פאסטן צו נישט, איז געפסקנט. היינט איז געווארן אזא מין הסתר פנים אז אונז ווייסט מען שוין נישט נישט דעם חלום און נישט דעם פתרון, אונז ווייסט מען נישט וואס דאס איז קאוויד, וואס די רשעים האבן געוואלט אונז אונטערברענגען, און יעדן טאג קומט ארויס נייע זאכן, כ'האב ארויפגעלייגט זייער אסאך שטיקלעך וועגן דעם, וויל איך אים זאגן איין זאך, איך קען נישט יעצט געבן א כללית'דיגן היתר יעדער זאל עסן, און איך קען נישט געבן א כללית'דיגן איסור, איך בין נישט א בר הכי צו דעם, איז וויל איך יעדן זאגן, פרעג דיין רב וואו דו פרעגסט אלע שאלות, און וואס ער העט דיר זאגן זאלסטו פאלגן, און פאר דו גייסט נאך צום רב האב שכל, גיי צו א דאקטער און זאג אים דאס איז מיין מצב, און ממילא זאגט דער דאקטער וואס דו זאלסט טון און וואס דו זאלסט נישט טון, צו דו זאלסט עסן צו פאסטן, און ממילא עסטו זיין געדעקט, איך קען נישט מער טראגן דאס אחריות אין די אלע זאכן, ווייל די גוים אליינס זאגן שוין אז זיי האבן געזאגט ליגנט, סאו ווייס איך באמת נישט. נישט וואס דא גייט פאר. האטס אלע א גרינגן תענית, אונז זאל מען שוין אויספאסטן אז משיח זאל אונז קומען אויסלייזן במהרה בימינו אמן. אזוי ווי יעדעס יאר האב איך א מנהג ארויפצולייגן ואני, ווייל די קינדער האבן אהיים קומען מיט בלעק ענד בלו מארקס, באט נישט די יאר, פאריאר איז שוין אויך נישט געווען, קיינער האט נישט געכאפט קיין שלעק, איז כדאי, דער טאטע אליינס ווייסט דאך אויך נישט וואס דאס קינד הייסט און וואס דאס קינד זאגט, לייג איך ענק ארויף דעם ואני, לערנטס עס גוט שוין א גאנצע וואך, ס'וועט קומען שבת, עסטו קענען געבן א קענדי פארן קינד אדער א.

ווען ער האט געהאלטן פארן שטארבן האט ער גערופן צו יוסף'ן, פארוואס האט ער גערופן צו יוסף'ן? ווייל יוסף איז דאך געוועזן דער מלך אין מצרים, האט ער געקענט טון וואס ער וועט אים בעטן, האט ער אים געבעטן אז ער זאל טון מיט אים א חסד ואמת. וואס הייסט א חסד ואמת? א חסד פון א אמת. ווייל ווען א מענטש טוט חסד, ער טוט א גענאד, ער טוט א טובה יענעם, היינט האב איך געטוהן א טובה פאר ראובן'ען, מארגן אדער שפעטער אין אן אנדער טאג טוט ראובן א טובה צוריק צו מיר. דאס הייסט נישט חסד של אמת, דאס הייסט א טובה אפגעגעבן פאר א טובה, אבער ווען מען טוט א טובה פאר א מענטשן וואס דער מענטש איז נפטר געווארן, דאס ווערט אנגערופן חסד של אמת, ווייל דער נפטר קען דאך נישט צוריק אפגעבן. און טוהן א טובה. האט יעקב געבעטן יוסף'ן, יוסף, איך בעט דיך, טוה מיט מיר א חסד של אמת, און דו זאלסט מיר נישט באגראבן אין מצרים, פארוואס? ווייל אין די לאנד מצרים וועט שפעטער זיין די מכה פון כינים. וויל איך נישט אז די כינים זאלן קריכן אינטער מיין קערפער. דאס איז איין טעם. א צווייטע טעם איז די וואס זיי ווערן נפטר אין חוץ לארץ, מוזן זיי זיך קויקלען ביז זיי קומען קיין ארץ ישראל, קאלען זיי זיך אינטער די ערד, דאס הייסט גלגול מחילות ביז זיי קומען קיין ארץ ישראל, און דא אין ארץ ישראל וואס ווערט אנגערופן ארצות החיים, און דא שטעלן זיי זיך אויף תחיית המתים ווען משיח וועט קומען. דאס איז א צווייטע טעם איבער דעם האט ער זיך נישט געוואלט קאלען איבער אינטער די ערד ביז ער וועט אנקומען קיין ארץ ישראל, דער דריטע טעם איז ער האט נישט געוואלט אז די מצרים זאלן מאכן פון אים א עבודה זרה, זיי וועלן אוועק שטעלן שפעטער א קלויסטער אויף זיין קבר חלילה וחס. און די אלע גוים וועלן קומען זיך בעטן. יעקב האט עס נישט געוואלט, האט ער אים געבעטן, יוסף'ן, אל נא תקברני במצרים, דו זאלסט מיר נישט באגראבן במצרים, און ווען איך וועל שטארבן אזוי ווי מיינע עלטערן, בעט איך דיר זאלסטו מיך פירן. און טראָגן פֿון מִצרַיִם קין ארץ-ישׂראל אין די שטאָט חבֿרון, װאָס דאָרטן איז מערת-המכפּלה, און דאָרטן איז דער קבֿר פֿון אבֿרהם מיט שׂרה, און פֿון יצחק מיט רבֿקה, און אױך פֿון לאה, און אױך פֿון אדם וחװה פֿאַר אבֿרהם מיט שׂרה. וויל יעקב אויכעט אז מען זאל אים מקבר זיין דארטן אין דעם קבר, האט יוסף געזאגט, אנכי אעשה כדברך, איך וועל טון אזוי ווי דיינע רייד, אזוי ווי דו בעטסט פון מיר. האט יעקב געזאגט צו יוסף'ן, השבעה לי, איך בעט דיר, שווער מיר אז דו וועסט מקיים זיין, דאס וואס איך בעט דיך, האט ער געשוואוירן, איז דא דא א פראגע, יעקב אבינו איז א גרויסע צדיק, און יוסף איז א גרויסע צדיק, ווייסט נישט יעקב אז יוסף זאגט צו אז ער וועט טון וואס דער פאטער זיינער האט אים געבעטן, וועט יוסף זיכער מקיים זיין, דאס איז דאך זיכער אז יוסף וועט מקיים זיין. וואס דארף יעקב אז יוסף זאל אים שווערן? נאר דער תירוץ איז, יעקב האט עקסטער געוואלט אז יוסף זאל שווערן, ווייל דער פרעה וועט שפעטער קומען צו גיין און ער וועט זאגן, ניין, דא אין מצרים איז דא גאנץ פיינע קברים, מען קען. באגראבן יעקב אין די קברים, מען דארף נישט צו גיין קיין ארץ ישראל. און יוסף אבער אז ער וועט אים זאגן, אדוני המלך, מיין פאטער האט מיר אזוי באשוואוירן אז איך מוז גיין קיין ארץ ישראל אים מקבר זיין, וועט פרעה זאגן, אה, דאס איז שוין עפעס אנדערש. עלה וקבור את אביך כאשר השביעך. גיי ארויף און באגראב דיין פאטער אזוי ווי ער האט דיר באשוואוירן. און וואס האט פרעה אזוי מורא געהאט פאר די שבועה? פרעה איז דאך א גוי. ארט פרעה'ן אז יעקב האט געשוואוירן פאר זיין פטירה, פאר זיין שטארבן, און ער מוז דאס מקיים זיין דער פרעה? נאר דא איז דא אן אנדער סוד. דער יוסף אין דעם טאג, ראש השנה. וואס ער איז ארויסגעגאנגען פון דער תפיסה און ער איז געקומען צו פרעה פותר חלום זיין, ביי פרעה'ן האט מען געמוזט קענען אלע שפראך, מצריש, ענגליש, פויליש, רוסיש. און די אלע איטאליעניש, דייטשיש, די אלע שפראכן, זיבעציג שפראך, ווען איינער וויל זיין א מלך מוז ער קענען די אלע שפראכן, און דער יוסף האט דאך אויף אים געזאגט דער שר המשקים ושם אתנו, דארטן איז געוועזן מיט אונז נער עברי, א איד. ער קען איבערהויפט נישט רעדן די אונזער שפראך, פון דעסטוועגן האט פרעה געהייסן מען זאל אים רופן, און מען האט אים גערופן, און ביי דעם פרעה איז געוועזן א גרויסע שטיל א בענקל, וואס אויף דעם בענקל איז פרעה געזעסן, און מען האט געדארפט ארויף גיין ביז אויבן איז געוועזן זיבעציק טרעפ און יעדער איינער וואס איז געקומען רעדן מיטן קעניג איז וויפיל שפראך ער האט געקענט רעדן אזויפיל טרעפ איז ער ארויף געגאנגען. אין די נאכט ראש השנה ווען יוסף איז נאך געזעסן אין די תפיסה זאגט דער מדרש איז אנגעקומען גבריאל המלאך און האט אים געזאגט, יוסף, קום וועל איך דיר לערנען די אלע זיבעציג שפראך. און דער מלאך גבריאל האט זיך אוועקגעזעצט און האט אים אויסגעלערנט אלע זיבעציג שפראך, און דאס וואס מיר זאגן אין דעם יום פון דאנערשטאג, עדות ביהוסף, פארוואס רופט ער אים יהוסף, ווייל דארטן האט ער אים צוגעגיבן א היי פון דעם אייבערשטנ'ס נאמען. זאגט ער, ס'איז א עדות אין יהוסף, שמו, ער האט אים געטאן, דער אייבערשטער האט אים געטאן דעם צוגעגעבן. א היי, בצאתו ווען ער איז ארויסגעגאנגען על ארץ מצרים, אויף די לאנד מצרים, שפת לא ידעתי, איך האב נישט געוויסט קיין שפראך, און יעצט אשמע, איך הער און איך פארשטיי, ווי אזוי? דער גבריאל המלאך האט אים אויסגעלערנט, און ווען יוסף איז אנגעקומען צו פרעה,

און אזוי איז יוסף ארויפגעגאנגען די אלע זיבעציג טרעפ, ביז וידבר יוסף אל פרעה, ער האט גערעדט צו פרעה, ער איז געשטאנען לעבן פרעה. זאגט יוסף, איך קען דאך נאך א שפראך, לשון קודש. זאגט פרעה, דאס ווייס איך נישט. אה, קען ער דאך מער פון דעם מלך. זאגט פרעה דו מוזט מיר יעצט שווערן קיינער זאל נישט הערן אז דו וועסט קיינמאל נישט אויסזאגן אז דו קענסט מיט איין שפראך מער פון מיר, וואס ס'וועט זיין א בזיון א בושה פרעה וועט זיך שעמען אז דער משנה למלך קען איין און זיבעציג שפראך און דער מלך קען נאר זיבעציג האט יוסף געשוואוירן פרעג איך אייך יעצט קינדערלעך, אויב דער פרעה וועט נישט וועלן מקיים זיין די שבועה פון יעקב'ן, ער וועט זאגן, איך וויל נישט וויסן וואס דיין טאטע האט געשוואוירן, וועט יוסף זאגן צו פרעה, אָ, אדוני המלך, דו ווילסט נישט וויסן וואס מיין פאטער האט געשוואוירן צו מיר, וויל איך נישט וויסן פון די שבועה וואס איך האב געשוואוירן צו דיר, איך גיי יעצט אויסזאגן פאר די אלע מצרים אז איך קען איין שפראך מער פון דיר. וועט פרעה מוזן אראפגיין פון דעם בענקל פון די מלוכה. דאס איז געוועזן די חכמה פון יעקב אבינו עליו השלום וואס ער האט געזאגט צו זיין זון יוסף, השבעה לי. שווער צו מיר, וישבע לו און ער האט טאקע געשוואוירן, און שפעטער וועלן מיר לערנען אז פרעה זאגט צו יוסף, עלה וקבור את אביך, גיי ארויף און באגראב דיין טאטן אין מערת המכפלה כאשר השביעך. אזוי ווי ער האט דיר באשוואוירן. נאך דעם וואס יוסף האט געשוואוירן, האט ישראל, דאס מיינט מען יעקב, האט זיך געביקט על ראש המיטה, צו דעם שפיץ פון די בעט וואו דארטן האט די שכינה גערוהט, האט יעקב זיך געביקט, ווייל ער איז דאך געוועזן א חולה, און ווען א מענטש איז חלילה וחס קראנק, רוהט די שכינה ביי די שפיץ פון זיין בעט, אויב ער איז א צדיק, דאס איז איין זאך. נאך א טעם איז דא, ער האט זיך געביקט און געדאנקט דעם אייבערשטן וואס זיינע אלע קינדער זענען צדיקים, שבטי קה, די שבטים פון דעם אייבערשטן, עדות לישראל, דאס איז א עדות, פאר דעם כלל ישראל, פאר ישראל אבינו, פאר יעקב אבינו, אז זיי זענען צדיקים פאר דעם אייבערשטנ'ס נאמען, זאגט עדות אויף זיי, און אפילו דער יוסף וואס ער איז געוועזן צווישן די גוים, איז ער אויכעט געבליבן א צדיק, איבער דעם האט זיך יעקב אבינו געביקט. עס איז דא נאך א טעם, ער האט זיך געביקט צו יוסף. פארוואס האט ער זיך געביקט צו יוסף? ווייל תעלא בעידנא. סגיד ליה, א פוקס אין זיין צייט דארף מען זיך ביקן צו אים. דאס מיינט די אלע חיות האבן איין חודש אין יאר וואס יעדע חיה איז א מלך, היינט איז דער לייב א מלך, אין א חודש ארום איז דער וואלף א מלך, אין א חודש נאך דעם וואלף איז דער לעמפערט א מלך, און אזוי ווייטער. דער פוקס.

האָט זיך געבוקט צו יוסף. יוסף איז דאָך זײַן זון, װאָס האָט ער זיך געבוקט צו אים? נאָר װײַל יוסף איז יעצט מלך, אַזױ װי דער לײב בוקט זיך צו דעם פֿוקס, אַזױ האָט יעקבֿ אָבֿינו זיך געבוקט צו יוסף. יעצט װעלן מיר װײַטער זאָגן די חומש. ויהי איז געװעזן אחרי הדברים האלה נאָך די רײד.

צוויי זין מנשה מיט אפרים, אין געגאנגען שנעל צי יעקבן אין די לאנד גושן, כדי יעקב זאל בענטשן מנשה מיט אפרימען פאר זיין פטירה. אין דעם איז אריינגעקומען א שליח, זאגט ער צי יעקבן, יוסף קומט אן. האט יעקב זיך געשטארקט, אין ער האט זיך אוועקגעזעצט אויף דעם בעט, כדי אפציגעבן כבוד פאר זיין זון יוסף וואס ער איז א מלך, זאגט ער, הער צו יוסף, ווען איך בין געוועזן אין לוז, אין די שטאט לוז אין די לאנד כנען, האט זיך דער הייליגער באשעפער השם יתברך באוויזן צו מיר און ער האט מיר געבענטשט, זאגט ער צו מיר אזוי, גוי וקהל גוים יהיה ממך, פון דיר וועלן ארויסקומען א פאלק און א איינזאמלונג פון פעלקער. גוי, האט ער געמיינט וועגן בנימינ'ען קהל גוים, דאס איז אויסער דעם נאך קינדער קהל גוים צוויי קינדער, אבער איך האב דאך מער קיין קינדער נישט געהאט, איז די צוויי קינדער מנשה מיט אפרים וועלן זיך צעטיילן פון מיינע שבטים, איז די מתנה געב איך דיר אוועק, דאס מיינט אז דו זאלסט זיין געטיילט אויף צוויי שבטים.

ער איז געוועזן א חוטא ומחטיא את הרבים, ער האט געזינדיגט און האט געמאכט אנדערע זאלן זינדיגן, דאס איז געווען א מלך, און נאך א מלך איז געוועזן אחאב מלך ישראל אין די צייטן פון אליהו הנביא, און די צוויי זענען געוועזן רשעים, זענען ארויסגעקומען פון אפרים, און יהוא מיט זיינע קינדער האבן געדארפט ארויסקומען פון מנשה. און איז די שכינה הקדושה אַוועקגעגאַנגען פון יעקבן כדי יעקב זאָל זיי נישט בענטשן. האָט יעקב געפרעגט צו יוספן, מי אלה, ווער זיינען די, וואָס זיי זיינען נישט ווערט אַז מען זאָל זיי בענטשן? זאָגט יוסף, בני הם, דאָס איז דאָך מיינע קינדער, און דער אייבישטער האָט מיר געגעבן די קינדער דאָ אין די לאַנד,

און יוסף האט דאך חתונה געהאט אזוי ווייל ווייל ווען ער האט גענומען די אסנת און ער האט מיט איר חתונה געהאט איז דא א דעה אז זי איז געוועזן די טאכטער פון דינה און אפילו נישט האט ער איר מגייר געווען זענען די קינדער כשר'ע קינדער צדיקים אויבער אזוי האט יוסף זיך אוועק געשטעלט און האט געבעטן השם יתברך רחמים ער האט

ועיני ישראל און די אויגן פון ישראל כבדו זענען שווער געוועזן מזוקן פון אלטקייט לא יכול לראות ער האט נישט געקענט גוט זעהן ויגש אותם און ער האט זיי צוגעברענגט אליו צו אים וישק להם און יעקב האט זיי געקישט ויחבק להם און ער האט זיי געהאלדזט, ער האט זיי ארום גענומען, ויאמר ישראל אל יוסף, האט ישראל געזאגט צו יוסף, ראה פניך צו זעהן דיין פנים, לא פיללתי האב איך נישט געטראכט, והנה הראה אותי אלוקים, גאט האט מיר באוויזן, גם את זרעך אויך דיינע קינדער.

פארוואס האט יעקב זיי געבענטשט אז זיי זאלן זיך מערן אזוי ווי די פיש, ווייל אזוי ווי די פיש. אז מנשה מיט אפרים זאל זיי נישט שאטן קיין שום עין הרע. וירא יוסף, האט יוסף געזען כי ישית אביו ווייל זיין פאטער לייגט ארויף יד ימינו, זיין רעכטע האנט,

מעל ראש אפרים פון אויף דעם קאפ פון אפרים, על ראש מנשה און דאס ארויפצולייגן אויף דעם קאפ פון מנשה. ויאמר יוסף אל אביו, האט יוסף געזאגט צו זיין פאטער, לא כן אבי, נישט אזוי מיין פאטער ווי דו טוסט.

זיי זאלן נישט זיין צוזאמען, ואפיצם און איך וועל זיי צושפרייטן בישראל צווישן די אידן, פון שבט שמעון וועלן ארויסקומען ארעמע לייט, סופרים וואס זיי שרייבן ספרי תורה, תפילין און מזוזות.

ווייל דו האסט דאך געזאגט מה בצע וואס פאר א געלט וועלן מיר פארדינען כי נהרוג את אחינו אז מיר וועלן הרג'נען אונזער ברודער יוסף און אויך מיט דעם וואס דו האסט זיך מודה געווען במעשה תמר און דורך דעם האט מען איר נישט פארברענט איבער דעם וועסטע זוכה זיין אז

דעם שבט יששכר, כדי דער שבט יששכר, וואס זיי זענען געוועזן גרויסע תלמידי חכמים, זאל דער שבט יששכר קענען זיצן און לערנען אין די געצעלטן פון די ישיבות, ווי משה רבינו האט געזאגט, שמח זבולון בצאתך, די זבולון פריי דיך, ווען די גייסט ארויס האנדלען מיט דיין סחורה,

שווערע משאות, אזוי אויך וועט יששכר טראגן דעם יאך פון די הייליגע תורה, רובץ, דער אייזל וואס ער ליגט בין המשפטים, צווישן די גרעניצן, אזוי ווי דער אייזל גייט

אין דעם ארדענען פון דעם איבעריאר וואס מען באדארף צו מאכן צוויי חדשים אדר ראשון און אדר שני ווייל פון שבט יששכר זענען געוועזן צוויי הונדערט עלטסטע פון די סנהדרין וואס אלע אידן האבן געטאן וואס זיי האבן געהייסן טאן.

גאָט. יעקב אבינו האָט געזען בנבואה, אַז די פּלישתים וועלן אים אויסשטעכן די אויגן, דעם שמשון, און זיי וועלן אים אַריינזעצן אין תפיסה, און זיי וועלן גיין לויבן זייער אפּגאָט, אויף דעם וואָס ער האָט זיי כאילו געהאָלפן זיך צו שטאַרקן אויף דעם שמשון הגיבור. און ווען זיי וועלן זיך אנשיקערן וועלן זיי רופן שמשון'ען אז ער זאל שפילן פאר זיי און זיי פרייליך מאכן אין דעם גרויסן זאל וואס דארטן זענען זיי האבן זיי זיך צוזאמען געקומען די אלע הערן פון די פלישתים און אויפן דאך זענען געשטאנען דריי טויזנט מענטשן. און זיי זענען געקומען צו זען ווי שמשון שפילט און מאכט פרייליך, דאס האט יעקב אבינו געזען ברוח הקודש, האט יעקב אבינו געבעטן און געהאפט אויף השם יתברך אז ער וועט אננעמען די תפילה פון שמשונ'ען ווען ער וועט שוואך זיין און ער וועט שוין נישט האבן זיינע שטארקע כוחות, וועט שמשון הגיבור בעטן צו דעם אייבערשטן, זכרני, זכרני נא, רבונו של עולם געדענק מיר, וחזקני נא און שטארק מיר, אך הפעם הזה נאר דעם מאל, און שמשון וועט זאגן צו דעם אינגעלע וואס ער האט אים געפירט, וועט ער זאגן, און ער וועט אים בעטן ער זאל אים צופירן צו די צוויי זיילן.

צו מיין פאלק, איך גיי שטארבן, קברו אותי, באגראבט מיר אל אבותי מיט מיינע עלטערן אל המערה צו די מערה אשר בשדה עפרון החיתי וואס איז אין די פעלד פון עפרון דער חיתי במערה אין די מערה אשר בשדה המכפלה וואס איז אין די פעלד פון די מכפלה אשר על פני ממרא פאר ממרא.

שמה קברו דארטן האט מען באגראבן את יצחק ואת רבקה אשתו, דעם יצחק מיט רבקה זיין פרוי, ושמה קברתי און דארטן האב איך באגראבן את לאה מיין פרוי לאה, מקנה השדה דער קויפינג פון דעם פעלד, והמערה און די מערה אשר בו וואס איז אין אים מאת בני חת פון די קינדער פון חת.

ויאמר יוסף אל אחיו האט יוסף געזאגט צו זיינע ברידער אנכי מת, איך גיי שטארבן, ואלוקים און גאט פקוד יפקוד אתכם, ער וועט אייך געדענקען, והעלה אתכם און ער וועט אייך ארויפברענגען מן הארץ הזאת פון די לאנד אל הארץ צו די לאנד אשר נשבע וואס ער האט געשוואוירן לאברהם ליצחק ליעקב,